אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קט"ו עמוד א', אנפאנג די זעכצנטע פרק כל כתבי הקודש. זאגט די הייליגע משנה כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה, טאמער ס'איז געשען א פייער אום שבת מעג מען ראטעווען אלע סארט ספרי הקודש נישט קיין חילוק צו דאס איז תורה, נביאים, אדער כתובים זאלסט נישט מיינען אז מ'מעג נאר ראטעווען תורה נאר אפילו נ"ך מעג מען אויכעט. און ווי רש"י ברענגט שוין אז די היתר וואס מען האט דא געגעבן איז כאטשיג ס'איז א טרחה מען דארף ראטעווען אסאך ספרים און נאך מער פון דעם אפילו אויב ס'איז נישט דא קיין עירוב למשל אז מען האט נישט געמאכט קיין עירובי חצירות וואס מדרבנן טאר מען דאך דארט נישט ארויסטראגן אבער אויף מציל צו זיין כתבי הקודש האט מען יא מתיר געווען כאטשיג אונז וועט מען שוין זעהן שפעטער אין דף ק"כ אז ווען ס'קומט צו מציל זיין עסן מעג מען עס נאר ארויסטראגן לחצר המעורבת אבער דא צוליב די בזיון כתבי הקודש האט מען מתיר געווען אפילו א חסרון עירוב אויך. בין שקורין בהם סיי אזעלעכע ספרים וואס מען מעג ליינען דערין שבת, ובין שאין קורין בהם און אפילו אזעלכע ספרים וואס די חכמים האבן געזאגט אז מען זאל נישט ליינען דערין שבת ווי אונז וועט מען באלד זען אז מען האט גע'אסר'ט פאר די המון עם אז מען זאל לערנען כתובים אום שבת, ווייל וויבאלד די מענטשן ארבעטן דאך א גאנצע וואך זיי האבן נישט קיין געלעגנהייט צו לערנען און שבת פלעגט דער חכם האלטן א דרשה, און דארטן ביי די דרשה האט ער שוין געזאגט דברי איסור והיתר, האט ער אויסגעלערנט את המעשה אשר יעשון, און ממילא האט מען געאסר'ט אז זיי זאלן נישט זיין פארנומען מיט ליינען כתובים וואס דאס ציט זייער הארץ, און אזוי זאלן זיי נישט קומען צו די דרשה, איז וויכטיגער זאלן קומען צו די דרשה ווי איידער זאלן ליינען, און דעריבער האט מען געאסר'ט צו ליינען כתובים פאר המון עם אום שבת. אפילו די כתובים וואס מען ליינט נישט דערין אום שבת און מען טאר נישט ליינען דערין מעג מען אויכעט ראטעווען פון א פייער, אף על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזה, כאטשיג זיי זענען געשריבן געווארן אויף אנדערע שפראכן נישט אויף לשון קודש דארף מען עס גונז זיין, די ווערטער וועט מען שוין זעהן אין די גמרא אז ס'איז דא א מחלוקה וויאזוי אפצוטייטשן. ומפני מה אין קורין בהם, פארוואס טאר מען נישט ליינען כתובים אום שבת, איז דאך פריער געשטאנען בין שאין קורין בהם וואס דאס מיינט דאך כתובים, מפני ביטול בית המדרש ווי אונז האט מען שוין מסביר געווען ווייל טאמער וועט מען זיי לאזן ליינען כתובים די בעלי בתים עלן זיי זיך צוריק האלטן פון צו קומען הערן די דרשה אין בית מדרש. זאגט די גמרא איתמר ס'איז געזאגט געווארן היו כתובים תרגום אויב די כתבי הקודש זענען געווען געשריבן אויף תרגום וואס דאס איז די שפראך וואס אונקלוס האט איבערגעטייטשט די תורה וואס מיינט אראמיש, או בכל לשון אדער איז עס געווען געשריבן אויף סיי וועלכע אנדערע שפראכן, איז רב הונא אמר אין מצילין אותן מפני הדליקה, רב הונא דער אמורא זאגט אז מען טאר עס נישט ראטעווען פון א פייער, ורב חסדא אמר מצילין אותן מפני הדליקה, און די גמרא רעדט דא אויס אליבא דמאן דאמר ניתנו לקרות בהם דכולי עלמא לא פליגי דמצילין, ס'איז דא אין מסכת מגילה דף ח' א מחלוקה פון תנאים צו מען מעג שרייבן תורה נביאים וכתובים אויף אנדערע שפראכן, די תנא קמא דארט האלט אז אלע ספרים מעג מעג געשריבן ווערן אויף יעדן שפראך, און אוודאי אז מען מעג עס שרייבן אויף יעדע שפראך אוודאי מעג מען ליינען דערין אויכעט, איז לויט יענעם מאן דאמר איז רב הונא מיט רב חסדא אוודאי קריגן זיי זיך נישט ארום אז לויט די תנא קמא מעג מען עס מציל זיין, ווייל אויב מען מעג עס לכתחילה שרייבן אויף לשון קודש און מען מעג ליינען דערין פארוואס זאל מען עס נישט טארן מציל זיין? כי פליגי ווייסטו ווען די מחלוקת פון ר' הונא מיט ר' חסדא גייט? אליבא דמאן דאמר לא ניתנו לקרות בהם, ס'איז דא דארטן א מאן דאמר דאס איז רבן שמעון בן גמליאל וואס ער האלט אז די תורה ספרי קודש האט מען נישט מתיר געווען צו שרייבן אויף קיין שום אנדערע שפראך נאר דווקא אויף יווניש ווי די גמרא לערנט שוין דארט ארויס פון א ספעציעלע לימוד יפת אלקים ליפת אז די שענסטע שפראך פון יפת ישכון באהלי שם מעג מען שרייבן דערין די תורה, וויבאלד לויט רבן שמעון בן גמליאל טאר מען דאך נישט שרייבן די תורה אויף אנדערע שפראכן, איז ממילא טאר מען עס נישט ליינען אויך נישט. דאס מיינט, כי פליגי אליבא דמאן דאמר לא ניתנו לקרות בהם, מיינט לויט רשבג וואס ער האלט אז מען טאר נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן טאר מען דאך נישט ליינען דערין אויך נישט. אלס דעם וועט טאקע זיין די מחלוקת, רב הונא אמר, אין מצילין דהא לא ניתנו לקרות בהם, וויבאלד מען טאר דאך סייווי נישט ליינען דערין ממילא טאר מען עס נישט מציל זיין אום שבת, רב חסדא אמר, מצילין אפילו מען טאר טאקע נישט ליינען דערין, אבער משום בזיון כתבי הקודש, פשוט עס איז א בזיון פאר די כתבי הקודש זאל פארברענט ווערן אלס דעם מעג מען עס מציל זיין. דער בעל המאור רעדט שוין אויס אז אין הכא נמי, לויט ווי אונז האמיר יעצט געזאגט אז די מחלוקת גייט אליבא דרבן שמעון בן גמליאל וועט טאקע אויסקומען אז טאמער איינער האט געשריבן אויף יווניש, דעמאלטס וועט אפילו רב הונא מודה זיין אז מען מעג עס יא מציל זיין, ווייל יווניש מעג מען דאך יא שרייבן לויט יעדן איינעם, מען מעג עס ליינען. דא אין די גמרא זעט מען אז אויב מען טאר נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן טאר מען עס נישט ליינען, און תוס' ברענגט פארוואס זאל מען נישט טארן ליינען דערין, איז דא וואס ווילן זאגן ווייל דברים שבכתב אסור לאמרם בעל פה. ווייל וויבאלד דאס איז דאך געשריבן אויף א אנדערע שפראך, און וויבאלד דו זאגסט עס נישט אויף לשון קודש, הייסט ווי דו זאגסט עס אויסענווענדיג, און ס'איז דאך דא הלכה ווי די גמרא ברענגט אין מסכת גיטין, אז יעדע זאך וואס ס'איז געשריבן געווארן תורה שבכתב, טאר מען נישט זאגן אויסענווענדיג, און דאס איז די סיבה פארוואס מען טאר נישט ליינען אין די ספרים וואס זענען געשריבן אין א אנדערע שפראך, טאמער מען טאר עס נישט שרייבן אויף א אנדערע שפראך. די תוס' איז נישט צופרידן פון די פשט, ווייל למעשה וויבאלד ער זאגט עס נישט אויף לשון קודש נאר ער זאגט עס טאקע אויף יענע לשון וואס איז געשריבן, דאס הייסט נישט געזאגט בעל פה. די גאנצע איסור פון זאגן בעל פה איז נאר אויף צו זאגן לשון קודש, אבער מען טרעפט אסאך מאל אין די גמרא כדמתרגם ר' יוסף, יוסף איז דאך געווען א סגי נהור און ער האט נישט געטארט זאגן פסוקים פון תנך אויף אויסענווענדיג האט ער עס טאקע איבערגעטייטשט אויף א אנדערע שפראך אויף תרגום. דעריבער זאגט תוספות אז ס'קען נישט זיין אז דאס איז די טעם פארוואס מען טאר נישט, אבער ס'דא וואס ווילן זאגן אז בפשטות איז פארוואס מען טאר נישט איז, ווייל אויב חזל האבן גע'אסר'ט צו שרייבן אויף אנדערע שפראכן האבן זיי גע'אסר'ט אויך צו ליינען, טאקע אז כדי מענטשן זאלן נישט וועלן שרייבן, ווייל אויב מען מעג ליינען דערין וועט מען דאך קומען עובר זיין און מען וועט קומען שרייבן, און צום סוף וועט מען שוין ליינען דערין אויך, דעריבער האט מען שוין גע'אסר'ט עס צו ליינען אויך. איז נאכאמאל לאמיר איבערשמועסן וואס דא איז געשטאנען לויט די חכמים וואס האלטן אין מסכת מגילה דף ח' אז מען מעג שרייבן תנך אויף אלע שפראכן, איז זיכער אז מען מעג מציל זיין טאמער ס'איז געשריבן אויף אלע שפראכן. די שאלה איז לויט רשבג וואס האלט אז אויף אנדערע שפראכן טאר מען נישט שרייבן די תנך און ממילא טאר מען עס נישט ליינען אויך נישט, און אויף דעם קריגט מען זיך שוין ארום לויט רשבג צו מען מעג עס כאטשיג ראטעווען אום שבת, רב הונא איז מחמיר אז וויבאלד מען טאר נישט ליינען דערין איז צו וואס זאל איך עס ראטעווען, רב חיסדא זאגט יא, מען מעג עס נאך אלץ ראטעווען וועגן בזיון כתבי הקודש. יעצט גייט די גמרא פרעגן א קשיא אויף רב הונא פון אונזער משנה תנן, מיר האבן דא געלערנט אין די משנה כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה, בין שקורין בהם, בין שאין קורין בהם, אף על פי שכתובין בכל לשון. יעצט מאי לאו שקורין בהם, וואס מיינט די ווארט שקורין בהם? האבן מיר שוין פריער געטייטשט די זאכן וואס מען מעג יא ליינען אום שבת דאס איז נביאים, ושאין בו קורין בהם, דאס וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט צו ליינען פאר די בעלי בתים אום שבת מיינט כתובים, זעט אויס אז מען האט נאר גע'אסר'ט מער כתובים ווייל די זאכן זענען מער וואס בעלי בתים זענען אינטערעסירט, ס'דא דארטן שיינע מעשות וואס זיי ווילן ליינען פון דניאל אדער עזרא. נביאים האט מען נישט גע'אסר'ט. שטייט ווייטער אף על פי שכתובין בכל לשון. יעצט פארוואס שטייט דא אף על פי שכתובין בכל לשון? זאגט רש"י אז די ווארט אף על פי ווייזט אונז אז כאטשיג אז מען טאר נישט עס טון, אז מען טאר עס נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן, וואס כ'וואלט געקענט ווען מיינען, יעצט אז וויבאלד, ווי די גמרא אליין לייגט צו, דלא ניתנו לקרות בהם, אז וויבאלד אז מען טאר נישט ליינען דערין וואלט איך געקענט מיינען אז מען טאר עס נישט ראטעווען, דאך זאגט די משנה, אף על פי שכתובין בכל לשון, כאטשיג ס'איז געשריבן אויף אנדערע שפראכן מעג מען עס יא מציל זיין, וקתני מצילין, און ס'שטייט דאך מצילין. איז נאכאמאל שטייט דאך דא מצילין אותן מפני הדליקה אף על פי שכתובין בכל לשון די מצילין גייט ארויף אויף די אף על פי זעהט מען דאך קלאר אז טאקע מען טאר עס נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן און מען טאר עס נישט ליינען אויך נישט אבער מציל זיין מעג מען עס יא און איך קען נישט זאגן אז די משנה האלט ווי די תנא קמא אין מגילה אז מען מעג יא שרייבן די ספר תורה אויף אנדערע שפראכן ווייל דעמאלטס וואלט נישט געדארפט שטיין אף על פי ס'וואלט געדארפט שטיין בין שכתובין בכל לשון בין שכתובין בלשון הקודש די אף על פי ווייזט אז כאטשיג ס'איז דא עפעס א גרייז וואס מען האט געטון א איסור פון דעסטוועגן דאך מעג מען עס ראטעווען. איז אויב אזוי ותיובתא דרב הונא האב איך דא א קשיא פון די משנה אויף רב הונא, אמר לך רב הונא רב הונא קען דיר ענטפערן ותסברא און דו פארשטייסט דען? אז די משנה מיינט טאקע צו זאגן אז מען מעג עס מציל זיין, איז אויב אזוי אימא סיפא זאג מיר ווייטער די סיפא שטייט ווייטער טעונין גניזה. גניזה מיינט דאך סתם אזוי אין א וואכענדיגע טאג אז מען דארף עס גונז זיין און מען טאר עס נישט סתם לאזן אויף א הפקר'דיגע פלאץ. שטעלט זיך א שאלה, השתא אצולי מצילינן אויב ס'אמת וואס דו זאגסט יעצט אז מען מעג אפילו מציל זיין אום שבת פון א פייער די כתבי הקודש דארף נאך דעם די משנה צולייגן אז גניזה מיבעיא אז מען דארף עס באהאלטן און מען טאר עס נישט לאזן אויף א הפקר'דיגע פלאץ? מען האט דאך אפילו מתיר געווען דא א איסור דרבנן צו ארויסצוטראגן לחצר שאינה מעורבת, איז דאך אוודאי אז כדי עס זאל נישט פארשעמט ווערן איז דאך אוודאי אז מען דארף עס גונז זיין, איז אלא מאי מוזטו דאך מודה זיין אז דא אין די משנה שטימט עס נישט אפילו לויט רב חיסדא אויך, ווייל לויט רב חיסדא וואס ער לערנט טאקע פשט אז מען מעג עס מציל זיין פארוואס שטייט טאקע אז מען דארף עס גונז זיין? מוז מען דאך סיי ווי אריין זאגן דא ווערטער אין די משנה, איז אלא נאר רב הונא מתרץ לטעמיה ורב חיסדא מתרץ לטעמיה, איז יעדער איינער קען מתרץ זיין אז די משנה זאל שטימען לויט זיין שיטה, לאמיר זען, רב הונא מתרץ לטעמיה, בין שקוראים בהם מיינט דאך נביאים וואס מען מעג ליינען דערין, בין שאין קוראים בהם כתובים וואס די חכמים האבן נישט געלאזט די בעלי בתים ליינען, במה דברים אמורים שכתובים בלשון הקודש? אבל בכל לשון אין מצילין, אבער אויף אנדערע שפראכן טאר מען נישט מציל זיין. אבער ואפילו הכי גניזה בעו, טאמער עס איז א וואכנדיגע טאג טאר מען עס נישט לאזן סתם אויף הפקר און מען דארף עס יא גונז זיין בדרך כבוד. איז לויט רב הונא וועט מען טייטשן אף על פי שכתובין בכל לשון, כאטשיג ווען עס איז דאך געשריבן אויף א אנדערע שפראך טאר מען דאך עס יעצט נישט מציל זיין אום שבת, אבער טעונין גניזה, גניזה אין די וואכן דארף עס יא. רב חיסדא מתרץ לטעמיה בין שקוראים בהם נביאים בין שאין קוראים בהם כתובים אף על פי שכתובים בכל לשון נמי מצילים אזוי ווי אונז האבן טאקע פריער געלערנט אז אפילו ס'איז געשריבן געווארן אויף אנדערע שפראך וואס מ'טאר דאך דאס נישט טון און מ'טאר עס נישט ליינען פון דעסטוועגן דאך מעג מען עס יא ראטעווען ער לערנט יא פשוט פשט אז די ווארט מצילים גייט ארויף אויף די אף על פי שכתובים בכל לשון אויכעט איי וואס שטייט נאכדעם אז מ'דארף עס גונז זיין ס'איז דאך א קל וחומר אויב מ'מעג עס אפילו מציל זיין אום שבת אוודאי אין די וואכן דארף מען עס גונז זיין. והכי קאמר און אזוי וועט גיין פשט אין די קומענדיגע ווערטער, ומקק שלהם טעונים גניזה, און טאמער זענען שוין פארשימלט געווארן, ס'איז געווארן מילביג און ווערעמיג, פון דעסטוועגן דאך דארף מען עס נאך אלץ גונז זיין, דא ליגט א עקסטערע חידוש, קודם כל איינס אז מ'מעג ראטעווען געהעריגע כתבי הקודש וואס איז געשריבן אויף אנדערע שפראכן מעג מען ראטעווען אין שבת, און די וואס שטייט ווייטער אף על פי שכתובים בכל לשון אז ס'איז טעונים גניזה, ליגט דא א חידוש אז אפילו ווען ס'איז שוין פארשימלט געווארן דארף מען עס נאך אלץ גונז זיין. פנים דא פון די משנה קען מען נישט ברענגען קיין ראיה צו קיינעם פון זיי ווייל ס'קען שטימען ווי יעדעם איינעם. און עס רעדט שוין אויס און אזוי אויך אנדערע ראשונים אז די וואס ס'שטייט דא אז ר' הונא האט געזאגט אז מ'טאר נישט מציל זיין ווען ס'איז געשריבן אויף אנדערע שפראכן דאס איז אלעס געווען אין די צייטן פון די משנה וואס דעמאלטס האט מען נאכנישט געטארט שרייבן אויף אנדערע שפראכן. נאר היינט ווי די גמרא זאגט אין מסכת גיטין דף ס' אז מען האט דאך שוין מתיר געווען אראפצושרייבן אפילו תורה שבעל פה, און מען האט מתיר געווען צו שרייבן אויף אנדערע שפראכן אויך וועגן עת לעשות להשם הפרו תורתך ווייל ס'איז דא א גרויסע ירידת הדורות און די מוחות זענען שוואך און ממילא האט מען עס געמוזט מתיר זיין און פארדעם מעג מען שוין מציל זיין אנדערע ספרים אויכעט אלע מיני ספרים ווייל היינט מעג מען דאך שוין אלעס שרייבן. מיתיבי האט מען א קשיא געפרעגט אויף רב הונא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא היו כתובים תרגום וכל לשון אויב די ספרי הקודש זענען געשריבן געווארן אויף אראמיש אדער אויף אנדערע שפראכן מצילין אותן מפני הדליקה דאך מעג מען עס שרייבן ראטעווען פון א פייער. ביז אהער גייט די ברייתא, זאגט די גמרא תיובתא דרב הונא, דאס פרעגט דאך אפ רב הונא וואס זאגט אז מען טאר נישט מציל זיין, אמר לך רב הונא, רב הונא קען דיר ענטפערן, האי תנא סבור, ניתנו לקרות בהם, דער תנא פון דער ברייתא האלט אז מען מעג שרייבן תנך אויף אנדערע שפראכן אויך און ממילא מעג מען ליינען דערין אויך, און אוודאי לויט זיי מעג מען עס מציל זיין, מיר האבן דאך שוין פריער מקדים געווען אז לויט די תנא קמא איז קיינער נישט מחולק אפילו רב הונא וועט אויך מודה זיין אז לויט אים מעג מען עס ראטעווען, דאס וואס רב הונא האט געזאגט אז מען טאר נישט רעדט מען לויט די שיטה פון רשבג. תא שמע קום כ'וועל דיך א קשיא פרעגן אויף רב הונא, אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא, היו כתובין, אויב די כתבי הקודש זענען געווען געשריבן גיפטית דאס איז אזא מין שפראך, אדער מדית אויף מדי, אדער עברית דאס איז א כתב פון א שפראך פון עבר הנהר, אדער. עילמית, דאס איז דער שפראך פון עילם, די מדינה וואס הייסט עילם, אדער יוונית אויף גריכיש איז אף על פי שלא ניתנו לקרות בהם, דא שטייט קלאר אין די ברייתא, כאטשיג אז מען טאר דאך נישט ליינען ווייל מען טאר נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן, מצילין אותן מפני הדליקה, פון דעסטוועגן דאך מעג מען עס יא ראטעווען ווייל ס'איז א בזיון, מעג מען עס ראטעווען פון א פייער, זאגט די גמרא תיובתא דרב הונא, דאס איז דאך שוין ריכטיג א סתירה אויף רב הונא, ווייל דער תנא שרייבט דאך קלאר אז מען טאר נישט ליינען דערין און דאך מעג מען עס ראטעווען. לכאורה קען מען דא פרעגן א קשיא וואס תוספות באמערקט שוין אז דא שטייט דאך אז מ'טאר נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן און דאס איז לכאורה די תנא רבן שמעון בן גמליאל וואס ערלויבט נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן און דא איז אויסגערעכנט יוונית טאר מען אויך נישט אונז האמיר דאך פריער אויסגערעדט אז אין מגילה שטייט אז רבי שמעון בן גמליאל זאגט יא אז יוונית מעג מען שרייבן די ספרי הקודש. מען צייכנט שוין תוס' אן אז אין מסכת מגילה דף ט' איז שוין דא א שיטה ר' יהודה וואס ער זאגט נאך אין די נאמען פון רשבג אז די גאנצע היתר צו שרייבן יוואניש איז טאקע נאר ביי א ספר תורה אבער אלע אנדערע זאכן נביאים וכתובים טאר מען נישט שרייבן אויף יוואניש אויך נישט און די ברייתא וועט אויסקומען ווי יענע תנא און פארדעם שטייט דא יוונית ווייל נביאים וכתובים טאר מען נישט שרייבן אויף יוואניש אויך נישט. כל פנים אונז האמער דאך דא א געהעריגע סתירה אויף רב הונא, א בפירוש'ע ברייתא וואס דא שטייט קלאר א תנא וואס לאזט נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן און מען טאר נישט ליינען דערין שטייט קלאר און פון דעסטוועגן נאך מעג מען עס מציל זיין איז דאך א ראיה צו רב חיסדא און א קשיא אויף רב הונא, ענטפערט די גמרא אמר לך רב הונא רב הונא וואלט דיר געקענט ענטפערן תנאי היא, באמת איז דא א מחלוקה אין דעם טאקע פון תנאים. ס'מיינט אפילו די תנאים וואס האלטן אזוי ווי רשבג אז מ'טאר נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן, איז אבער דא א מחלוקה אין די נקודה צו מציל זיין מעג מען עס יא אדער נישט, ביסט גערעכט דו האסט געטראפן דא א תנא וואס זאגט אזוי ווי רב חיסדא אז מ'מעג עס יא מציל זיין, אבער ס'דא א תנא וואס האלט אזוי ווי איך אז מ'טאר עס נישט מציל זיין, דתניא וואס אונז האבן געלערנט אין א ברייתא היו כתובים תרגום ובכל לשון, מצילין אותן מפני הדליקה, די תנא קמא זאגט אז אפילו ווען עס איז געווען אפגעשריבן אויף אלע אנדערע שפראכן מעג מען עס יא ראטעווען פון א פייער. ר' יוסי אומר אין מצילין אותן מפני הדליקה, ר' יוסי האלט אז מען טאר עס נישט ראטעווען פון א פייער, איז ר' יוסי האלט דאך זיכער ווייל ער זאגט קלאר אז מען טאר עס נישט ראטעווען, מוז דאך זיין אז ער האלט אזוי ווי רשבג אז מען טאר נישט שרייבן דעם תנך אויף אנדערע שפראכן און מען טאר נישט ליינען דערין, און ער זאגט קלאר אז דערפאר טאר מען עס אויך נישט מציל זיין. איז איך וועל אויסקומען אזוי ווי דער תנא רבי יוסי. און ער גייט זיך יעצט ברענגען א ראיה רבי יוסי, אמר רבי יוסי מעשה באבא חלפתא, ס'איז געווען א מעשה מיט מיין טאטן חלפתא, ס'איז באקאנט אז סתם רבי יוסי פון שס איז רבי יוסי בן חלפתא. רבי עקיבא אייגער ווינדערט זיך שוין ווי קען זיין אז רבי יוסי מ'טרעפט אסאך מאל אין שס אז ער רופט זיין טאטן אויפן נאמען, ס'איז דאך דא א גמרא אין מסכת קידושין דף לא אז ווען א חכם דרשנ'ט עפעס און ער זאגט נאך א דבר תורה פון זיין טאטן זאל ער נישט זאגן זיין טאטעס נאמען ער זאל זאגן אבא מורי. קומט ער שוין צו א תירוץ אז רשי אין סנהדרין דף ק זאגט אז טאמער מען לייגט צו א טיטל פאר די טאטעס נאמען מעג מען, וויבאלד ער האט אים גערופן דא אבא, אבא איז א לשון פון חשיבות, האט ער שוין געמעגט זאגן זיין נאמען. ר' יוסי גייט דא ברענגען א ראיה אז מען טאר נישט ליינען אין אזא מין זאך וואס איז געשריבן אויף אנדערע שפראכן. אז זיין טאטע חלפתא שהלך אצל רבן גמליאל בריבי, ער איז געגאנגען צו רבן גמליאל בריבי לטבריה אין די שטאט טבריה, יעצט רשי רעדט אויס אז בריבי מיינט נישט אזוי ווי מען טרעפט אסאך מאל רבן גמליאל ברבי וואס דאס מיינט רבן גמליאל דער זון פון רבינו הקדוש, ניין בריבי מיינט א אדם גדול, און דא רעדט מען טאקע נישט רבן גמליאל דער זון פון רבינו הקדוש, דא רעדט מען פון סתם רבן גמליאל וואס דאס איז רבן גמליאל פון יבנה, וואס ער איז געווען דער זיידע פון רבינו הקדוש, וואס רבי יוסי'ס טאטע חלפתא איז געווען אין זיין דור פון רבן גמליאל דער זיידע פון רבי. על כל פנים איז חלפתא אהין געגאנגען צו רבן גמליאל אויף טבריה ומצאו שהיה יושב על שלחנו של יוחנן הנזוף, ער איז געזיצן אויפן טיש דארטן פון יוחנן הנזוף ובידו ספר איוב און רבן גמליאל האט געהאלטן אין זיין הענט א ספר איוב תרגום וואס איז געווען געשריבן אויף אראמיש, והוא קורא בו, און ער האט געליינט דערין. אמר לו, האט מיין טאטע חלפתא געזאגט, ווי מעגסטו ליינען אין דעם, זכור אני ברבן גמליאל אבי אביך, איך געדענק נאך רבן גמליאל דיין טאטנ'ס טאטע, דיין זיידע, און דאס מיינט רבן גמליאל הזקן, און רבן גמליאל איז נאך געווען ביים חורבן בית המק, נאך געווען ביים בית המקדש, ביים צווייטן בית המקדש ביים סוף. עומד על גבי מעלה בהר הבית, וואס ער איז געשטאנען אויף אזא הויעכע טרעפ אויף די הר הבית, והביאו לפניו ספר איוב תרגום, מען האט אהין געברענגט פאר אים רבן גמליאל הזקן, האט מען געברענגט א ספר איוב וואס אויך איז געווען געשריבן אויף תרגום, ואמר לבנאי, און ער האט געזאגט פאר עפעס א בויער דארטן, שקעהו תחת הנדבך, טו עס איינזינקען און לייג עס אריין דארטן אונטער די שורות פון שטיינער, דאס מיינט ער האט אים געהייסן ער זאל עס גונז זיין. זעט מען דאך פון דעם אז ער האט געהאלטן. אז מען טאר נישט ליינען דערין פארוואס ווייל ער האט אויך געהאלטן אזוי ווי רשבג אז מען טאר נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן דעריבער האט ער עס געהייסן גונז זיין. אזוי האט חלפתא דערציילט פאר רבן גמליאל דיבנה. אף הוא צוה עליו וגנזו, ווען רבן גמליאל דיבנה האט געהערט אז זיין זיידע האט אזוי געטוהן האט ער געטוהן די זעלבע זאך און ער האט אויכעט באפוילן אז מען זאל עס גלייך גונז זיין. פון דעם ברענגט ר' יוסי א ראיה. טאר נישט ליינען אין כתבי הקודש ווען זיי זענען געשריבן געווארן אויף אנדערע שפראכן, און אויב אזוי זאגט ר' יוסי אז מ'טאר עס נישט ראטעווען פון א פייער אויך נישט. זאגט די ברייתא ווייטער ר' יוסי בר' יהודה אומר, ר' יוסי דער זון פון ר' יהודה זאגט, עריבה של טיט כפו עליו, נישט ווי ער האט עדות געזאגט דא, רבן גמליאל הזקן האט געהייסן אז מען זאל עס ממש גונז זיין און אריינלייגן אונטער אבן א אונטער די שורות דארטן פונעם בנין, נאר די מעשה איז געווען אביסל אנדערש, עריבה של טיט כפו עליו, מען האט גענומען א גאנצע שיסל פון צעמענט פון טיט און מען האט עס איבערגעדרייט אויף דעם תרגום פון איוב, אנדערע ווערטער ער האט עס מאבד געווען און מבזה געווען בידיים. אבער אמר רבי, זאגט רבינו הקדוש, שתי תשובות בדבר, אויף דעם רבי יוסי בר' יהודה זאגט ער האב איך צוויי פירכות אז ס'קען נישט זיין וואס ער זאגט. חדא, איינס, וכי טיט בהר הבית מנין, ווי קומט אריין דארטן ווען מ'האט געבויט אויף די הר הבית ווי קומט אריין צעמענט? די כלל איז דאך געווען אז אויף די הר הבית האט מען נישט גענוצט קיין צעמענט וואס צעמענט איז געמאכט פון עפר מיט מים, נאר דארט האט מען גענוצט טרכסיד. מ'פלעגט נעמען סיד, דאס איז קאלעך, און מ'האט עס אויפגעמישט מיט זאמד און דאס איז געווען במקום צעמענט. קודם קען שוין נישט ריכטיג זיין די מעשה אז ער האט כופה געווען עריבה של טיט ווייל ס'איז נישט געווען קיין טיט אויף די הר הבית דאס איז איינס. ועוד און נאך א זאך זאגט רבינו הקדוש וכי מותר לאבדן ביד מעג מען דען מאבד זיין בידיים סוף כל סוף איז דאך עס כתבי הקודש אפילו טאקע מען טאר עס נישט שרייבן אויף אנדערע שפראכן אבער מען דארף דאך האבן כבוד מען טאר עס נישט מאבד זיין בידיים אלא מניחן במקום התורפה והן מרקיבין מאליהן. מעג עס לאזן אויף א אפענע און א הפקר'דיגע פלאץ און ס'ווערט פארשימלט פון זיך אליין. איז דא זעהט מען דא קודם כל אז רבי יוסי ברבי יהודה און אזוי אויך רבי האלטן ביידע נישט ווי די תנא קמא אז מ'דארף עס גונז זיין און אזוי אויך נישט ווי אונזער משנה ווייל אונזער משנה האט דאך אויך געזאגט אף על פי שכתובים בכל לשון טעונין גניזה די צוויי תנאים קריגן נאר איינער האלט, רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז מען מעג עס אפילו געהעריג מעבד זיין בידיים, און רבי זאגט אז ניין, מעבד זיין בידיים טאר מען נישט, מען דארף עס טאקע נישט גונז זיין אויך נישט, מען מעג עס אבער איבערלאזן, עס זאל פון זיך אליינס נתאבד ווערן. איז רבי איז דא א מכריע, נישט אזוי ווי די ערשטע שיטה וואס האלט אז מען דארף עס גונז זיין, און נישט אזוי ווי די אנדערע שיטה וואס האלט אז מען מעג עס ממש מעבד זיין בידיים, נאר מען מעג עס לאזן אז עס זאל פון זיך אליין נתאבד ווערן. על כל פנים איז דאך דא געשטאנען קלאר אז דער תנא רבי יוסי זאגט אז אין מצילין אותן מפני הדליקה, און רב הונא וועט זאגן איך האלט אזוי ווי רבי יוסי, זעהסט דאך דא אז עס איז א מחלוקה פון תנאים. און די גמרא האט פארשטאנען יעצט אז ווען ער האט געזאגט אז עס איז א מחלוקה פון תנאים מיינט אז אין די ברייתא אליין קען מען טרעפן ביידע תנאים, דאס מיינט אז מען וועט טרעפן צוויי תנאים וואס האלטן אז מען טאר נישט ליינען אין אזא מין ספר, און פונדעסטוועגן דאך איינער האלט אז מען מעג עס יא ראטעווען, און ר' יוסי האלט אז מ'טאר עס נישט ראטעווען, די גמרא פרעגט גלייך מאן תנאי, ווער זענען די צוויי תנאים אין די ברייתא, און דא גייען מיר אריבער צו דף קט"ו עמוד ב', אילימא תנא קמא דר' יוסי, וועסטו וועלן זאגן אז די אנדערע תנא וואס האלט אז מ'מעג יא ראטעווען איז די תנא קמא פון ר' יוסי וואס ער האט דא געזאגט אז מצילין אותן מפני הדליקה, און ער וועט טאקע האלטן אזוי ווי רב חסדא אז מען מעג יא, און רב הונא וועט מען זאגן אז ער האלט ווי רב יוסי, ווער זאגט, ודילמא בהא קא מיפלגי, אפשר קריגן זיך גאר ארום מיט דעם, אז מר סבר ניתנו לקרות בהם, די תנא קמא האט געהאלטן אז מען מעג לכתחילה ליינען אין כתבי הקודש וואס זענען געשריבן אויף אנדערע שפראכן אויך, און פאר דעם מעג מען עס מציל זיין, און מר סבר לא ניתנו לקרות בהם, און ר' יוסי האט געהאלטן אז מען טאר נישט ליינען דערין און פאר דעם טאר מען עס נישט מציל זיין, איז ווי זעסטו דא א מחלוקה פון תנאים, מ'האט דאך געשמועסט אז די גאנצע מחלוקה איז דאך נאר אליבא די שיטה וואס האלט אז מען טאר נישט ליינען דערין, און דאך זאגסטו אז ס'איז דא א מחלוקה פון תנאים, אבער די תנא קמא דא קען דאך האלטן אז מען מעג יא ליינען דערין, איז ווי טרעפסטו דא א מחלוקה פון תנאים? אלא זאגט טאקע די גמרא ר' יוסי ותנא דגיפטית, די מחלוקה פון תנאים איז טאקע דא די שיטה פון ר' יוסי וואס אונז האמיר דא קלאר געטראפן אז ער זאגט אז מען טאר עס נישט ראטעווען איז ער האלט זיכער אזוי ווי ר' הונא, און נאכדעם האמיר די פריעריגע ברייתא פון די די ברייתא וואס האט גערעדט פון גיפטית אויב האט עס געשריבן אויף גיפטית אדער אויף עילמית אדער אנדערע שפראכן וואס דארט איז קלאר געשטאנען אף על פי שלא ניתנו לקרות בהם. יענע תנא האלט אויך ווי ער זאגט אז מען טאר נישט ליינען אויף אנדערע שפראכן, און דאך איז געשטאנען מצילין אותן מפני הדליקה, דאס איז ווי די שיטה פון ר' חסדא. על כל פנים, די מחלוקה פון ר' חסדא מיט ר' הונא איז באמת א מחלוקה פון תנאים, ר' חסדא וועט האלטן ווי די תנא פון גיפטית, און ר' הונא וועט האלטן ווי די תנא פון ווי ר' יוסי. ווידעראום די תנא קמא פון ר' יוסי דא וואס זאגט אז מצילין מפני הדליקה קען מען נישט וויסן ווי וועם ער האלט, מען קען נישט וויסן צו ער זאגט מצילין מפני הדליקה ווייל ער האלט אז מען מעג שרייבן אויף אנדערע שפראכן און מען מעג ליינען און פאר דעם מעג מען מציל זיין, צו ניין אפילו אז מען טאר נישט שרייבן און פון דעסטוועגן דאך האלט ער אז מען מעג מציל זיין.